מיינט דאך דא דער ענין פון יחידה, דאס איז יחידה, דאס איז אן ענין עצמי, און דאס וואס יחידה קומט אריבער פון נר"ן חיה, איז ניט דער פשט פשוט, דאס איז א מקור, על דרך ווי א כלל ופרט. און דעמס, וויבאלד ס'איז אין סוף פון בלי גבול, קומט דאס פון במילא אויס. ממילא דא דער ענין פון משיח, אויך על דרך זה.

וויבאלד עס איז עסענץ של כל דבר, און מזה מוכרח אז מצד עצמו איז מובדל מכל דבר, ס'איז נישט א פשט מען זאגט ס'איז געוועקט מען אז פון א געוויסע זאך קומט ארויס כמה עניינים. פון וואנעט קען מען וויסן צי דער זאגט עפעס וואס האט א שייכות צו די עניינים?

אייב האט עס שייכות צו געוויסע זאכן ממה נפשך, עס קען ניט זיין א מקור סיי אויף די זאכן סיי אויף די זאכן, עס קען זיין א מקור אויף כמה פרטים, אייב די אלע פרטים האבן א צד השווה, עס קען אבער זיין איין זאך זאל א מקור זאל זיין א מקור אויף פארשידענע עניינים וואס האבן קיין צד השווה, על אחת כמה וכמה עס קען זיין קיין מקור אויף עניינים הפכיים וויבאלד אז טאקע שמן

גשמי צו זאגן אן ענין פון בלי גבול פון עצם, דאס איז א קביעות וואס איז שייכות ווי דער ענין אין עולם הזה איז דאך דא דער צד השווה איז דאס בנוגע גשמיות דער דאר בנוגע עולם הגשמי גופא פאראן א סך זאכן גראז און פייער און וואסער און פארשידענע דברים גשמי

קומט אויס אז דאס וואס שמן איז דא אין יעדער זאך, דאס איז נישט דער פשט אז ער האט א שייכות צו די זאכן, אדרבה, ווארום ס'איז א נקודה עצמית דעריבער דא אין אלע זאכן. ודבר זה ככל העניינים שבפנימיות התורה איז מתבטא גם בנגלה דתורה עד להלכה למעשה. וואס זעט מען פשט אין הלכה? מצד אחד איז דער דין אז שמן אינו מתערב בשאר המשקין, ולאידך גיסא איז ער מפעפע בכל דבר.

החיות שתורת החסידות מכניסה בכל עניני העולם וואס מ'האט געלערנט אז תורת החסידות ברענגט אריין חיות אין אלע זאכן סיי אין ענינים פון עולם קטן זה האדם סיי אין ענינים פון עולם כפשוטו און מיר געלערנט פריער אז דאס וואס חסידות האט געמינטערט די וועלט פון חלשות ברענגט אריין גרויסע חיות מיר קען בנוגע לאזן פון גרויס כמה ענינים

וואס דאס די פשט אז חסידות ברענגט אריין חיות אין אלע ענינים פון תורה? דער רבי מסביר אין תורה איז פארהאן ד' חלקים פארהאן פשט רמז דרוש סוד וואס יעדער איינער פון זיי איז א ציור א ציור פרטי און ווען מען רעדט אז אין די דרגה פון נר"ן חיה אין די דרגות נפש רוח נשמה חיה תורת החסידות איז מכניס חיות בכל אחד מהם, דאס ברענגט אריין חיות סיי אין פשט סיי אין רמז סיי אין דרוש סיי אין סוד. וואס פשט ברענגט אריין חיות אין די אלע זאכן? נוסף על זה וואס בתורת החסידות באו ביאורים לעניינים שונים שבכל ד' חלקי תורה.

איז אויסער דערויף וואס חסידות איז מבאר אלע סארטן ענינים פון אלע ד' חלקי תורה איז אויסער דערויף איז לימוד החסידות מכניס חיות בכל ענין וענין נישט נאר די זאכן וואס שטייט ביאורים אויף דערויף ס'איז מסביר דעם ענין אפילו זאכן וואס שטייט גארנישט קיין ביאור איז בשעת א איד לערנט חסידות ווערט ווערט ער בכלל אנדערש און במילא באקומט ער באקומט ער א נייע הבנה און א נייע חיות אין אלע ענינים פון תורה. אפילו יענער וואס טוט דאס בכל ענין דיון ובכל חלקי התפלגה שבשלם די בטערע שחיו וואס יעדער אין און דאס געפארגע לעבט ער בעצם אחר וגם וחי את עצמו קלאס מיר האט די נקודה פון א געוויסן אין די חסידות רעדט פון דער און במילא ברענגט רעך חי אין די ענינים די די די די פארגע און חיות זו מוסיפה גם בהירות ועומק יתר בהבנתו, נישט דוקא אן ענין פון חיות, דאס קומט צו אויכעט אין די הבנה. מען געבט דאך דוגמא לזה בנגלה דתורה ובהלכה, אז מען זאגט פון איין זייט זאגט מען אז עס איז לגמרי אסאך א העכערע וועלט, און אף על פי כן ברענגט עס אריין חיות און הבנה אויך אין די ענינים פון פרדס, ברענגט דער רבי א דוגמא אין הלכה

און ניט װעגן שבת-מעקל, װען איך האָב מורא פֿון שבת-געװינס. קען מען דאָך מײנען, אַז דאָס, װאָס אַז מע טוט אױף דעם קען גראָדל, בין איך יעדער װערט דערמיט חסר יום-כּיפּור, דאָס דיר נישט. כּל אָבער איז יום-כּיפּור, איז מע כשרט אַלע בתי-קינדער. װאָס איז? אַז כשר כּמעט, קדושת יום-כּיפּור איז װי מעיל, און אַבֿדה מיוחדת יום-כּיפּורים איז טאַקע פּײַלער, גאַמבע, תּמידים און מוספֿים די שבת, װאָס אַ משתּייך מיט אַ דאָס און מלכּה למי אשמר,

דער רבי פארלאנגט ניט סתם מ'זאל אים גלייבן, און ער ווייזט א ביישפיל. א געוויסע ענין, ווי דאס איז מוסבר אין פשט און אין רמז און אין דרוש און אין סוד, נאכער וואס וואס דאס חסידות פון די ענין וואס דורך דערויף קומט ארויס א נייע הבנה אויכעט אין פרדס. וויבאלד דאס איז אין אלע עניינים אזוי, דער רבי קען געבן קען מען געבן אן א שיעור דוגמאות, אויף יעדער ענין. איז אבער עניינים שבתורה דאך פאראן בריבוי לאין קץ.

הענין צו נפטר איז איז די תירוץ דערפון וועלכע ענין די דרבה דוגמה פון מודה אני לפניך וואס איז פונקט די דוגמה פון דעם דעם פארשידענע מין איז א דרבקה פון דרבה די צד הסבר פון וואס קלייבט ער אויס איז דער ענין פון מודה קוק מיט די דריי זאכן א' דאס מכיון שעל האדם להרגיל עצמו לומר מודה אני מיד כשניעור משנתו און על ידי זה איז יזכור את השם העומד עליו ויקום בזריזות. הרי פון תכלית איך זיין מיר עס זאגן אז דאס איז דער ענין פון מודה אני דאס איז יסוד וראשית הוא לעבודת האדם דאס קיום כל הוראות שבתורה לחייו במשך כל היום. דער ענין פון מודה אני דאס נישט קיין ענין פרטי דאס גיט ער דעם כח אויף שפעטער אויף די עבודה פון א גאנצן טאג במילא מ'זאל אנכאפן א ענין כללי וואס איז כולל אלע ענינים. איז זייער א פלאר פון דער דוגמא, פאר אלע דוגמאות עס צו פארכאפן דאס איז מער א ענין כללי, און דער ענין פון מודה אני דאס איז נישט קיין ענין פרטי, דאס איז דער יסוד אויף דער עבודה פון דעם. ב. תוכן אמירה זו, וואס דער תוכן צו זאגן מודה, וועט נישט קלאר אדער פון התבונן, יתבונן מיד גלייך מיט האפט צו זאגן ער איז מתבונן, לפני מי הוא שוכב, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב הלא את השמים ואת הארץ אני מלא. און ער זאגט ווייטער דארטן כן יחשוב בכל עסקיו וענייניו, אז אין אלע צייטן דארף ער אויסטראכטן דעם זעלביגן ענין איז דאס פאר וועמען ער געפינט זיך פאר דעם אייבערשטן, און וזה כלל גדול בתורה במעלות הצדיקים ההולכים לפני אלקים כמו שכתוב שויתי הוי' לנגדי תמיד אז ער איז שטענדיג שויתי הוי'.

פון די מיר פלעפער מיר גימל זאגט ער א דריטן ענין אז כל הנ"ל עבודת האדם לקונו די עבודה פון א גאנצע טאג דאך וואס איז די עבודה דאך הרי זה על ידי הקדמה פון ניעור משנתו בהבלי העולם כלשון הרמבם הידוע דער רמבם ברענגט בנוגע צו שופר אז וואס איז שופר זאגט ער ער איז דער ענין עורו ישנים משנתכם וועקט אייך אויף וואס איר זענט פארשלאפן אין הבלי העולם איז דאך דער איז דאך דער ענין פון א די עבודה פון א גאנצע טאג איז פארבונדן מיט די ענין פון ניעור משנתו ממילא וואס איז די מעלה פון דעם דריטן הסבר? און די ערשטע צוויי הסברים רעדן דאך וועגן דעם מודה אני גופא און דעם דריטן ענין לעת מצוא עכפ דער זאך וואס ברענגט צו זאגן מודה אני

דאס איז בחמלה רבה אמונתך איז די מוזיק בחמלה רבה דאס איז פאס און דארט איז די די דאס נישט מאט ווען דאס איז בחמלה גייט עס צוזאם פארשייט מיט אים דאס אלס קינד דער רבי שפיט נישט פארשטאנען נאר זיי האט אים געזאגט פרעגט וואס דאס איז מודה אני פינטעלע מודה אני די גאנצע רעיון פון מודה אני

די קעלם טאלק זיך מסביר די מיסט מיט די מדות אלס פשט אלס רמז אלס דרוש און אלס סוד מחר וואס חסידות טוט דאס קעלם טאלק זיך מסביר אלס פשט אין יאנע שלמד מיכל אלס חלק הפשט של תורה פאר שידוע להשם אלס חזק די בנשמע דאנק אין דעם אייבערשטן און דער בנשמע וואס דאס דאנק אין מיט דעם אפשר מברכים על החזרת הנשמה דרך חסר קיין נשמה

איז דאך מיד כשנהנה, און ועוד טרם שנהנה. דאך צייט דאך מ'האט הנאה, טרם מ'האט הנאה, און דאך צייט מאכט א ברכה. ובמילא דארף מען אויך מאכן. כמובן אז דא, אין דעם פאל, איז נישט שייך צו זאגן איידער ער האט הנאה, דעמאלט שלאפט ער. אבער על כל פנים, גלייך ווען ער כאפט זיך אויף פון שלאף זיך אויף, דארף ער מאכן א ברכה. איז כן גם החיוב דברכת הודאה על החזרת הנשמה, וואס היא הנאה היותר גדולה, וכוללת את כל הנאות הפרטיות שבעולם. ס'דארף זיין מיד פון מיר מיד. מ'קען נישט פרעגן ווייל כ'טאר גלייך לכתחילה פון פרעגן. מאכן אבער גלייך לכתחילה פון מאכן א ברכה קען מען. ווארום די יש את דרך צו לקיים נשמה, ליתר בת קראת השם, איז דאך אי אפשר לאמור אבשלט ידי מטילת ידיים. איז דעריבער צריך להודות על החזרת הנשמה מיד כשניעור משנתו באמירת מודה אני. מאכן א ברכה ממש קען מען נישט, א ברכה בשם ומלכות דארף מען זיך אפגיסן נעגל וואסער, אבער על כל פנים ביי מודה אני איז דאס נישט קיין ברכה בשם ומלכות און דאס דארף מען דאס. אויב ס'איז אזוי פארוואס דארף מען שפעטער מאכן די ברכה? איז פשוט. למה דארף מען מאכן א ברכה? נאר א ברכה

און דעריבער טוט מען ביידע זאכן, אי מען מאכט א ברכה, און בכדי ס'זאל זיין וואס פריער זאגט מען מודה אני אן א ברכה. על פי זה מובן, זה שבזמן הש"ס לא אמרו מודה אני, ובירכו רק אלקי נשמה. לכאורה, וואס איז דער ענין? אויב מען דארף האבן ביידע זאכן, דו וואלסט נישט גע'מוג'ט ווען נאר די בראך אליין. איז דאס טאקע פשט? במאי דעני איז אין נישט סותר די חידוש פון ברכת על כן ושלום. ואדרבה כנל. דו קענסט, און די בראך איז דאך מער ווי מדה. היפש דאך דאס וואס אין דאס איז דער איך מיט דעני איז משי צריך לומר אשרי גם מיט דעני. דהיינו רק בכדי שההודאה תהי' מיד שניעור משנתם, אבער בימיהם וואס איז מברכים אלקי נשמה מיד שניעור משנתם, איז דעריבער לא הוצרכו לומר מודה אני, איידער האט מען יעמאלס יא געמאכט א ברכה, איז וואס ברענגט דער אלטער רבי בשם רבינו יונה, מפני שהיו קדושים ויכולים לברך בנקיות מיד שניעור משנתם.

אויסגעשלאפן וועקט רבי יצחק צו דערויף גיט אים שוין עפעס אביסל עפעס נאכער גיט אים אינדערפרי גיט אים דער עפעס צוריק דעם פיקדון אף על פי אז ס'איז דאך עפעס וואס דער בעל דין האט געוואלט קען דער דערפאר אפהאלטן דעם פיקדון צוליב דער חטא איז דאס איז מורה דאס ווייזט על גודל אמונתו של הקדוש ברוך הוא רבה אמונתך וואס דאס טייטש אמונתך ערליכקייט

און אסור לו לעכב את פקדונו של חברו בשביל החוב שנתחייב. מאחר עניינם של מי זה ניחול על חלק אחד שבתורה, שטייט אז מלך חי וקיים, דאס איז בחינת המלכות, כמו שמיוחדת מיט חי וקיים

קען נישט מטמא זיין, קען נישט פוגם זיין אין דעם מודה אני, דארף נאכאמאל גיין, דאס איז מצד היחידה. בד' הבחינות נפש רוח נשמה חיה שייך ענין הפגם, וגם טומאה. אבל מצד היחידה שבנפשו, והיא מיוחדת תמיד בעצמות איז, איז דאך מצד היחידה אין שייך כל פגם וטומאה חס ושלום, ונשארת היא תמיד.

און אין זהר איז מען מפרט די מדריגות שבנשמה, נפש, רוח, נשמה, נשמה לנשמה, ובחינת היחידה אינה נמנית, כי נכללת היא בנש בין נשמה לנשמה פון חי', איז אין זהר דאס דערמאנט נישט בכלל די סבסטענ אין חי', אפילו אין אנדערע ערטער אין קבלה וואס מען רעדט יא וועגן יחידה, איז עס אבער נישט מבואר דער ענין פון יחידה אליין. ועל אחת כמה וכמה נישט באריכות פארוואס ווארום דאס אליין איז דאך נישט דער ענין פון חסידות ס'איז דער ענין פון חיה במילא איז שוין נישט מסביר די ענין היחידה אבל אבער די חסידות וואס דאס איז יחידה שבתורה איז אין חסידות איז מבואר און נישט סתם מבואר נאר בארוכה ענינה של יחידה און מיט אים איז א יחיד איז א חיתון אז עצם הנשמה וואס אין מיין און נמשך איז דאן אזא בחינת נהר החיים איז הרי דעריבער א ביאור שבחסידות וואס דאס איז מבאר קיין נקודה עצמות דמעיד אני הבא מבחינת היחידה איז דאס אים מחיה און מבהיר

פאשקע איז די מעשה פון בית דניאל אין סקר שום שם, און לכן אפשר לומר גם קדם צו צו דיין ווי בפשטות דער טעם איז היינו לפי שלמדתם מבחינת הש ס זעט מען בפשטות אבל אבער בפנימיות העניין איז מה שאין בשום שם און וכן מה שאמר מי שקדם צו לפי צו דיין איז לפי שלמדתם

דעריבער גיט ער א פשוטן משל. א משל פון א בן מלך. אים צו נעמען. אריינלייגן אין א שטאל. נו, וועט ער דאנקען ווייל אזא מין סארט לעבן וואס דו גיבסט אים. צו געבן אים אריכות ימים. נאר וואס זיין לעבן איז. פאר כ'פאר. פאר אזא לעבן וועט ער נישט דאנקען. און דאס איז ליידער א סיבה אין. פאר גוי רחל. אַ גאָרנישט אַ קעלעכע איז. נאָר דאַן ס'איז בפּשטות, אַז בײַ מענטשן יעצט איז דאָ צוויי סאָרט לעבן אַ מענטשלעכע לעבן און אַ בהמישע לעבן בײַם פֿלעם. פֿאַר וואָס קען נישט זײַן בײַ ייִדן אָן יחיד איך האָב דערהערט, אַז אמתע לעבן איז ס'ייִדישע לעבן און אַנדער לעבן איז מציאות? נעם א פשט, א מענטש וואס ליגט אין די השכלות, און זיין גאנצע לעבן איז גלאט, און מען האלט נישט אויף, זאל מען גיין און זאגן, איך וועל דיר געבן א מתנה אריכות ימים, נאר וואדען, אין אזא מין אופן.

לאמיר טאקע נעמען אט דעם משל. דער געבן מענטשן א גוטע זאך, און די זאך איז א גוטע, גיבט אים לאך. און פון דארט אן הייבט זיך צו פארשפארן, און נעמט ביי אים צו די מענטשליכקייט, צו פארשפארן אין שטאל, איז יא קען זיך הייבן. פארוואס איז דאס אזוי? מיר זעט אויס אז דו סתם א סתם לעבן מיט איין זאך נישט ריכטיג לעבן מיט א זאך נאר דער צער פון דערויף וואס ער געפינט זיך אין דער שטאל דער צער פון דערויף וואס ער קען נישט האבן זיינע עניינים איז דער צער אסאך גרעסער פון דעם טיילן קדושת החיים

דא מיינט מען אסאך א טיפערע. דא מיינט מען צו זאגן אז ביי א אידן מצד יחידה איז נישט קיין אידיש לעבן איז גארנישט בעסער. ס'בעסער גארנישט. ס'וואס איז בעסער גארנישט? לכאורה איז דאך א גוטע וועג. איז דא דער חילוק. לגבי נר"ן חיה איז דער טייטש אז וועלט איז א זאך כאטש בדקות דער גוף איז בדקות אבער לא גלאו לא מאפער דעם נישט די איינציקע נישט די לגבי דעם אויבערשטן איז אין עוד מלבדו דער אמת איז אז די איינציקע מציאות איז אלקות און נישט אלקות דארף אין עוד מלבדו

און אט דער הרגש מיין נארמע מצד יחידה דאס בדקות דקות יא דאס קייט מער ווען דער הרגש אבער עפעס מיט צו דער אין אַז ניטאָ קיינע אַנדערע זאַכן, און די איינציקע זאַך איז נאָר אַ אידיש לעבן, ניט קיין אידיש לעבן, איז גאָר נישט ממש,

און זיכער געהאט געלערנט אין חסידות אז לגבי יעדער זאך איז דא א מנגד א לעומת לגבי נר"ן און אפילו לגבי חיה ו וויסן לגבי יחידה בבואה אית להו בבואה דבבואה נאך ס'איז דא וואס דער טייטש

אויב דאס איז א גדר פון שכל, איז די איינציגע מציאות איז א סברא פון קדושה, און אנדער שכל איז גארנישט, איז אנדער שכל אויך נישט. און אויב אנדער שכל איז אויך א זאך, איז במילא דא דריי סארטן, דא א שכל דקדושה, דא סתם א שכל, און דא א שכל פון קליפות און היפך. איך זאג אז יענע סברא איז גאר קיין סברא נישט, פארוואס נישט? פונקט ווי די סברא איז א סברא, יענע סברא איז אויך א סברא.

אויב די גאנצע ענין איז נאר אלקות איז אנדערע זאך גארנישט. וויבאלד אבער זיי האבן דאך איינגעליידענט און חוץ די כמי כמי עדה זארן איז ממילא זיין לעבן וואס איז נישט פארבונדן צום כבוד השכל. מה שאין כן מצד היחידה וואס כל עניינה הוא מה שמיוחד ובסדר. טאקע מדרגה.

בשעת בײַ אים מאיר יחידה, יעמאָלט איז בײַ אים נרגש אַז די אײנציקע זאַך איז נאַרעישאָן, סאַמלאַ די דאָ. ניט ער דאַנקט אַף דעם ניט אַף חיים, ער דאַנקט אַף דעם, דאָס אַף שהחזרת בי נשמתי. אַז װען הערט ער, אַז דער אײנציקער דאַנק איז דװקא אַף נשמתי, איז דאָס אים שױן צו דער מאיר חיד א. די פּראַװדע איז,